לזכות יהודית ברכה בת שטערנא שרה שתחיה ליום ההולדת שלה כ' א' כסלו. בית חלקים משיחת יו ט כסלו תש מ א. ביי די כללות ענין הגלות זיינען דאך פארבונדן אלע גלויות מיט גלות מצרים, וכנרמז אין לשון מאמר המדרש, אז כל המלכיות נקראו על שם מצרים על שם שהם מצירים לישראל, ובפרט נאך דער גלות האחרון אויף וועלכן ס'שטייט כימי צאתך מארץ מצרים איז הרי אראנו נפלאות אין ביאה אין די גאולה על ידי משיח צדקינו, וואס דערפון איז דאך פארשטאנדיג

וואס דער לימוד וקשר בדבר איז, וואס דער יוסף הורד מצרימה איז דאך ווי די גמרא זאגט בפשטות, אז ראוי היה יעקב אז ער זאל געבראכט ווערן אנוס על פי הדיבור בשלשלאות של ברזל, נאר וואס דען מצד הזכות והענין איז ער געקומען אהינצו בכבוד,

אז יוסף איז געבראכט געווארן אין גלות אין אן אופן של ירידה, אז פריער איז ער געווען בן זקונים, אז כל תורתו מסר לו, זה שקנה חכמה, און צווישן די בנים איז ער געווען אט א דער וואס משתחווים לי. און געהאט די כתונת פסים בגשמיות, איז דאך דאס פארבונדן דערמיט מיט זיינע מעלות ווי ס'איז געווען ברוחניות, כתונת פסים ברוחניות. איז דאך פארשטאנדיג בפשטות אז דאס וואס יעקב האט אים געגעבן כתונת פסים, איז דאס געווען מצד זיינע מעלות אמיתיות וואס זיינען תופס מקום ביי יעקב'ן, וואס דאס איז מעלות רוחניות. און פון דעם מעמד ומצב איז ווען יוסף איז אנגעקומען אין מצרים אין ערוות הארץ, על אחת כמה וכמה ווי מצרים איז געווען לפני מתן תורה, און נאך איידער דארטן איז יוסף געווען א משנה למלך, וואס דעמאלטס זאגט מען ערוות הארץ, על אחת כמה וכמה ווי מצרים איז געווען איידער יוסף איז דארט געווארן א משנה למלך בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, פארשטייט מען זיך סארא ירידה דאס איז פון ארץ ישראל פון בית אביו אין וועלכע ס'איז וואו ער איז געווען א בן זקונים א מובחר צווישן בני יעקב עצמם ביז וואנעט אז מ'זאגט אלה תולדות יעקב יוסף אז כל מה שאירע לזה אירע לזה, דערפאר איז דאס איז דער זעלבע זאך, סארא ירידה דאס איז ביז בשעת א פון דארטן איז ער געקומען אין מצרים, טייטשט אפ אויף דערויף דער מדרש און מיט א הדגשה אז ויוסף הורד מצרימה איז זאגט ער גלייך דער אפטייטש כבשן ער האט זיי איינגענומען.

וואס דאס איז דער לימוד לכאורה אז מען זעצט אריין אין תפיסה, ועל דרך זה אז מען זעצט אריין די אידן אין תפיסה פון גלות כמדובר לעיל בארוכה, איז דאך דאס ויוסף הורד מצרימה כפשוטו, צום אלעם ערשטן נעמט מען א נפש א חלק השנית בישראל, חלק אלוקה ממעל ממש, מאיגרא רמא, לבירא עמיקתא, אין וואס דאס איז בירא עמיקתא אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים, שטייט אויף דערויף אויכעט אז דאס איז מאיגרא רמא פון כיסא הכבוד, און נאך העכער נשמה שנתת בי טהורה היא, וואס דאס איז נאך העכער פון אתה בראתה פון דעם ארט פון כיסא הכבוד, און ס'קומט אראפ אין בירא עמיקתא אין עולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו. וואס דאס איז דער ערשטער גלות, ווי ער זאגט אין איגרת הקודש, דערנאך קומט צו דער גלות אין דעם גלות גופא, זמן הגלות, און אין דערויף גופא, דער חשך כפול ומכופל פון עקבתא דמשיחא, מיט אלע סימנים, ווי ער רעכנט עס אויס אין סיום פון מסכת סוטה, איז דאך דאס יוסף הורד מצרימה א ירידה הכי גדולה האפשרית. די זאגט אן גלייך תורת אמת, וואס דאס איז אויך תורת חיים הוראה בחיים, אז מען זאל וויסען זיין אז ויוסף הורד מצרימה איז דערפאר וואס דורך אט דער ירידה ווערט גלייך כבשן, ביז וואנעט אז דאס ווערט דער לשון און דער ענין וואס וירד מים עד ים מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. מצרים פרעה איז דאך דעמאלט געווען א מלך בכיפה וואס דאס איז דער פשטות דער קשר וואס האט א שייכות מים עד ים בשעת דא רעדט זיך וועגן מצרים אליין ער איז אבער געווען דער וירד מים עד ים און בשעת מ'האט כובש געווען פרעה מצרים האט מען כובש געווען וירד מים עד ים.

ביתר שאת וביתר עז, אף על פי וואס דעמאלט איז געווארן נאך שטארקער, נאך שווערער, דער עול הגלות, וכידוע אויכעט ווי עס איז געווען בפשטות די עניינים פון די גזירות המלכות און אנדערע עניינים, ובפרט נאך אין דעם זמן פון דעם מיטעלן רבי'ן ממלא מקומו איז געווען שווערערע נאך ווי עס איז געווען בשעת פאר'ן אלטן רבי'ן. הורד מצרימה בפשטות, ביחד עם זה דער ענין פון כבשן, די מלכות אליין האט געגעבן דעם רישיון מיטן עידוד אז מען זאל מפיץ זיין די מעיינות דורך וועלכע ס'ווערט דער כבשן פון מצרימה אין דעם חוצה ביז וואנעט אז מען זעט עס אויכעט בעיני בשר מיד הן נגאלים.